מען ווייסט דאך אז יעדע זאך וואס שטייט אין די תורה האט א געוויסע נצחיות, ס'איז דא נישט נאר געווען דעמאלס, ס'איז אויך היינטיגע צייטן, איז יעצט ווען מען לערנט די פרשות פון די משכן פרובירט מען צו טרעפן ווי האבן אונז א קשר מיט די משכן, ווי קענען אונז האבן עפעס א געוויסע השפעה מיט א געוויסע חלק ארויסנעמען וואס אונז קענען ארויסנעמען פון די משכן, אז ס'זאל ווערן גערעכנט כאילו אונז האבן היינטיגע צייטן א משכן, און כאילו אונז קענען אויך געניסן פון די אלע הייליגע זאכן וואס זענען געווען אין די משכן. איז דא פארשידענע וועגן וואס ווערט אראפגעברענגט אין די ספרים וויאזוי אונז קענען האבן א קשר, יעדע איד קען האבן א קשר מיט די משכן, כאילו ער אליין האט געבויט א משכן און ער האט געגעבן פאר די משכן, און ער קען זיך געפינען אין די משכן, און אפשר גאר ער אליין קען זיין אזוי ווי א משכן. די ערשטע זאך איז כדאי צו דערמאנען, אין די הייליגע ספר מאור ושמש, אין סוף פרשת פקודי, ברענגט ער אראפ אז משה רבינו האט אריינגעלייגט אין די תורה, האט ער אריינגעלייגט דארטן א געוויסע כח, געוויסע קדושות אין די פרשות, כדי להמשיך בכל דור ודור, עס איז ממשיך אין יעדע דור, משה רבינו האט גע'פועל'ט אז יעדע דור זאל קענען האבן קדושת המשכן, די הייליגקייט פון די משכן, בעת לימודם הפרשיות האלו, ווען מען לערנט די פרשות, פון בויען די משכן, פון די אלע זאכן ארום און ארום, איז קען מען זוכה זיין צו די קדושת המשכן בשעת מען לערנט דאס, און אויף די זעלבע דרך ווערט געברענגט אויך אין די גרויסע ראשון רבינו בחיי, אין סוף פרשת ויקהל ברענגט ער אראפ, אזוי ווי ס'שטייט כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, ווען א מענטש לערנט די הלכות, די ענינים פון א קרבן איז כאילו ער האט מקריב געווען דעם קרבן, און זאגט ער עס איז א קל וחומר אז א איד וואס לערנט אדורך די עניינים פון די משכן און ער פרובירט עס צו פארשטיין, איז אזוי ווי ער אליין האט געבויט א משכן, אזוי ווי ער האט געקענט מקיים זיין בניית המשכן. און די אמת איז אז ס'איז דא נאך א וועג וויאזוי א איד קען זוכה זיין צו די קדושת המשכן, איז וואס דאס וואס שטייט אין מדרש תנחומא אין סוף פרשת פקודי, אז דוד המלך האט געבעטן נדבות פי רצה נא ה', אז זאגט ער אז דוד המלך האט געבעטן אז תהא לפניך תפילת פינו, עס זאל זאל ווערן גערעכנט אונזערע ווערטער פון אונזער דאווענען, כנדבת המשכן אזוי ווי די נדבת המשכן, איז קומט אויס א איד וואס דאווענט, בפרט אז ער דאווענט ערליך, מיט א געשמאק, איז אזוי ווי ער האט געברענגט נדבת המשכן, אזוי ווי ער האט געקענט האבן א חלק אין די משכן, היינטיגע צייטן אויכעט, און די אמת איז, כלל ישראל איז דאך א עם סגולה, מען האט ליב צו ארויסנעמען סגולות פון יעדע זאך, עס שטייט אין ספר מנחם ציון פון ר' מנחם מענדל פון רימינוב, ברענגט ער אין פרשת מצורע, אז הוא סגולה, ס'איז א סגולה לומר פסוקי מלאכת המשכן, אויב מען זאגט די פסוקים פון מלאכת המשכן קודם התפילה, פארן דאווענען זאגט מען די פסוקים פון די משכן, ויעלה לו כאילו בנו משכן, דורך דעם ווערט גערעכנט כאילו ער האט געבויט א משכן, קומט אויס היינטיגע צייטן א איד זאגט די פסוקים פון די משכן איז אזוי ווי ער האט געבויט א משכן. און די אמת איז ס'איז דא נאך א דרך וויאזוי א איד קען זוכה זיין צו די בויען א משכן היינטיגע צייטן ווערט שטארק ארום גערעדט אין די בעלזע תורות פון די בעלזע רביס אין פרשת פקודי איז דא א פסוק אין פרק ל ט פסוק כ ג שטייט וירא משה את כל המלאכה, משה האט געזען די גאנצע מלאכה וואס מען האט געבויט פון די משכן, והנה עשו אותה מען האט עס געטוהן אזוי ווי די אייבערשטער האט געוואלט, שפעטער שטייט אין פסוק כן עשו נאך אמאל אזוי האט מען געטוהן איז א דאפלטע לשון, און און ער ברענגט אויך אראפ אז רש י זאגט אז משה רבינו האט אנגעווינטשן די אידן אז ויהי נועם ה' אלקינו זאל זיין אויף ווייטער די ענין פון די משכן, עס ווערט געברענגט אין די בעלזע תורות אז ס'דא צוויי וועגן וויאזוי צו בויען א משכן, מען קען בויען א משכן בפועל, די גשמיות'דיגע משכן מיט די אלע זאכן, מיט די אלע כלים, אדער ס'דא א צווייטע וועג וויאזוי מען קען בויען די משכן, א איד וואס האט א חשק, א רצון, א תשוקה, ער האט א וועלן צו האבן א שייכות אין די משכן און צו מאכן בעסער די משכן, איז אזוי ווי ער אליין האט געבויט די משכן, איז פארדעם קומט אויס פון די תורות אז ווען א איד היינטיגע צייטן הגם ס'איז נישטא בפועל די גשמיות'דיגע בויען די משכן אבער אויב ער האט די רצון ער האט די התעוררות ער האט ער האט די וועלן ער וויל בויען א משכן דעמאלטס קען ער זוכה זיין מיט דעם אליין לכל הפחות די צווייטע חלק פון די משכן אז ווייל ער האט א וועלן צו בויען די משכן דורך דעם ווערט שוין גערעכנט כאילו ער האט געבויט די משכן אבער ס'דא נאך א וועג, וואס דאס ווערט זייער אסאך ארומגערעדט, סיי אין זוהר הקדוש און סיי די מדרש ברענגט עס אויכעט, אז אז אז יעדע אז יעדע מענטש איז האט אין זיך א געוויסע חלק פון די משכן, און אזוי ברענגט אויך די מדרש תנחומא, אנהייב פרשת פקודי, אז די משכן איז געווען, די משכן מיט אלע כלים זענען געווען קעגן די עולם ק, די עולם מלא, די גאנצע וועלט, און אויכעט קעגן די עולם קטן וואס דאס איז די מענטש, קעגן דעם איז געווען געבויט די משכן, עס קומט אויס אין יעדע מענטש איז דא בעצם א קליינע משכן און א קליינע וועלט, און אזוי ווי ס'איז באקאנט די ווערטער פון די הייליגע אלשיך הקדוש אין פרשת תרומה וואס עס שטייט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, א לשון רבים, בתוך כל אחד ואחד, אז יעדער איינער האט אין זיך אליינס א משכן, אויף פארשידענע אופנים ווערט ברייט ארומגערעדט די ספר נפש החיים, גלייך אנהייב ספר ווערט ארומגערעדט וועגן דעם, און נאך אין אנדערע ספרים, אז יעדער מענטש האט אין זיך א געוויסע משכן, און די אלע כלים פון די בית המקדש, פון און פון דעם משכן, ממילא א מענטש וואס ער קוקט אין זיך אליינס, ער לערנט זיך אפ פון דעם משכן, און ער פארבעסערט זיך מיט דעם, און ער לעבט מיט דעם משכן וואס ער האט אין זיך, דעמאלטס קען זיין אזוי ווי ער האט געבויט א משכן, ממילא קומט אויס פון די אלע אופנים, א איד דורכ'ן לערנען דעם משכן, מיטלעבן דעם משכן, דאווענען ערליך, און זאגן די פסוקים פון דעם משכן, און האבן א חשק צו דעם משכן, און דורך דעם וואס ער טרעפט דעם משכן אין זיך אליינס, די אלע וועגן און נאך און נאך וואס ווערט ארומגערעדט, קען א איד היינטיגע צייטן האבן ממש אזוי ווי היינטיגע צייטן, די סגולות פון די משכן, און די השפעות פון די משכן, און די אלע מצוות פון די משכן, און דורך דעם קען מען זוכה זיין טאקע אז דורך די די רצון וואס מען האט, אז די אלע ברכות פון די משכן זאל אראפקומען אויף אונז, ביז מען וועט זוכה זיין אם ירצה השם צו בויען די בית המקדש במהרה בימינו אמן.